בעזרת השם יתברך מסכת כתובות דף לז מיר הייבן אן דף לו עמוד ב' די לעצטע שורה אונטן רמי ליה רב פפא בר שמואל לרב יוסף איז אזוי מיר האבן געזען אין די משנה אז איינער וואס איז מאנס א גיורת אדער א שפחה אדער א שבויה איז היות וואס קיינער פון זיי האבן נישט קיין חזקת בתולים זאגט מען אוואדע זענען זיי נישט קיין בתולות און פאר דעם דארף מען נישט באצאלן קנס האבן מיר געזען ר' יהודה קריגט זיך ביי א שבויה און ר' יהודה זאגט אז א שבויה האט יא א חזקה אז זי איז א בתולה און ממילא טאמער איינער איז מאנס א שבויה דארף מען יא באצאלן קנס? זאגט יעצט די גמרא, רמי ליה רב פפא בר שמואל לרב יוסף, האט רב פפא בר שמואל א קשיא געפרעגט פון רב יוסף, פרעגט ער וסבר רבי יהודה בקדושתה קיימא, אזוי האלט דען רבי יהודה אז א שבויה א מיידל וואס מען האט געפאנגען איז בקדושתה קיימא אז זי איז נאך אלץ א בתולה, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא אזוי, הגיורת שנתגיירה וראתה דם, א גיורת וואס האט זיך מגייר געווען און געזען בלוט, בלוט פון נדות, איז אזוי, א אידענע וואס זעט בלוט, נדות'דיגע בלוט, איז די ערשטע משנה נדה, איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל די חכמים, אבער למעשה די חכמים זאגן אז זי איז טמא מעת לעת און מפקידה לפקידה, פשט אזוי, בעצם מן התורה ווען א פרוי זעט בלוט ווערט זי טמא פון ווען זי האט געזען די בלוט, אבער חזל האבן חושש געווען אז די בלוט איז דארט געווען פון פריערט און ממילא איז זי טמא פריערט, האבן חזל גוזר געווען אז זי איז טמא אויף צוריקצווועגס למפרע אז זי איז טמא פֿיר און צוואַנציק שעה, חוץ טאמער זי האט געמאכט א בדיקה אינצווישן, דאס הייסט לאמיר זאגן צען שעה צוריק האט זי געמאכט א בדיקה און זי האט געזען אז ס'איז נישט דא קיין בלוט, דעמאלטס זאגט מען פון די בדיקה און ווייטער איז זי טמא, פשט נארמאל איז עס פֿיר און צוואַנציק שעה, חוץ אז ס'איז געווען א בדיקה דאס ווערט גערופן מפקידה לפקידה, טאמער ס'איז געווען א בדיקה אינצווישן, הייבט זיך אן די טומאה ביי די בדיקה, און דאס איז ביי א אידענע. וואס טוט זיך ביי א גויטע וואס האט זיך מגייר געווען לאמיר זאגן דינסטאג אינדערפרי, צען אזייגער אינדערפרי האט זי זיך מגייר געווען, יעצט צוועלף אינמיטאג זעהט זי בלוט, און די שאלה איז צו דא זאגט מען אויכעט אז זי איז טמא מעת לעת אויף צוריקצווועגס צו נישט, איז אזוי, זאגט די ברייתא, רבי יהודה אומר, דיה שעתה, רבי יהודה זאגט ניין, ביי א גיורת איז נישט דא די פיר און צוואנציג שעה, ווייל היות וואס פיר און צוואנציג שעה צוריק איז זי נאך געווען א גויטע, און בלוט פון א גויטע איז סתם אזוי נישט מטמא, און במילא ביי זי האט מען אינגאנצן נישט גוזר געווען די גזירה, און נישט פשט מען זאגט אז זי איז טמא די לעצטע צוויי שעה פון צוועלף ביז צען אזוי פון פון ווען זי האט זיך מגייר געווען, ניין, מען זאגט אינגאנצן נישט די גזירה, און פון ווען זי האט געזען די בלוט פון דעמאלטס איז זי טמא אינגאנצן נישט למפרע, אזוי זאגט רבי יהודה, רבי יוסי אומר רבי יוסי קריגט זיך, און רבי יוסי זאגט הרי היא ככל הנשים, זי איז אזוי ווי יעדע אידענע, און מטמאה מעת לעת און מפקידה לפקידה. און תוס' זאגט אוודאי מיינט נישט מעת לעת גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה, נאר ס'מיינט פון ווען זי האט זיך מגייר געווען, אדער אז זי האט געמאכט א בדיקה שפעטער פון די בדיקה. שוין, דאס איז איין מחלוקת. על כל פנים די עיקר נקודה איז די צווייטע מחלוקת, זאגט די ברייתא ווייטער, און צריכה להמתין שלושה חדשים דברי רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, אז א גיורת האט זיך מגייר געווען דארף ווארטן דריי חדשים פאר זי האט חתונה, פארוואס? ווייל מ'איז חושש אפשר האט זי געוואוינט מיט א גוי אלס גוי'טע איז זי איז טראגעדיג געווארן, און טאמער זי עט חתונה האבן גראד נאכדעם וואס זי איז זיך מגייר, עט מען נישט וויסן וועמענס איז די קינד, צו די קינדער פון פריער צו שפעטער, איז דארף זי ווארטן דריי חדשים, נאך דריי חדשים זעט מען צו זי איז טראגעדיג צו נישט, און נאכדעם קען זי חתונה האבן, אזוי זאגט רבי יהודה, רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד, רבי יוסי זאגט זי קען גראד חתונה האבן באלד עט מען זען די טעם פון רבי יוסי, אבער על כל פנים וואס זעהן מיר דא וואס האלט רבי יהודה? אז מ'איז חושש אז די גיורת האט געוואוינט מיט איינעם פאר זי האט זיך מגייר געווען, איז אויב אזוי לכאורה די זעלבע זאך ביי א שבויה, פארוואס ביי א שבויה איז ר' יוסי נישט חושש אז גוים האבן געוואוינט מיט איר? אזוי פרעגט דא די גמרא, און למעשה תוס' שטעלט זיך וואס איז פשט פון אזא סארט קשיא? אונז האבן דאך געזען אין די משנה אז אפילו ר' יהודה איז מודה אז ווען עס קומט צו א גיורת דארף מען נישט באצאלן קנס, ווייל דאס איז קלאר אז די גיורת אלס גויטע האט געוואוינט מיט גוים, נאר ביי א שבויה קריגט זיך ר' יהודה, און מילא וואס פרעגט מען דא א קשיא פון גיורת אויף שבויה, איז ענפערט תוספות אזוי, תוספות איז מסביר אז אוודאי איז דא א חילוק צווישן א פרוי וואס מ'האט מאנס געווען און א פרוי וואס האט געוואוינט מיט איינעם בכוונה, פשט אזוי, לאמיר זאגן א פרוי האט זיך מגייר געווען ביי די פופצן, איז דאס איז קלאר, און דאס האט מען געזען אין די משנה, אז טאמער איינער עט איר מאנס זיין לאמיר זאגן ביי די זעכצן, עט קיינער נישט זאגן זי איז א בתולה, ווייל די פרוי אלס צוועלף יעריגע מיידל אלס דרייצן יעריגע מיידל ערגעץ ווי האט זי געוואוינט מיט גויים, זי איז נישט קיין בתולה ווייל מען זאגט אז אוודאי די גוי טוט זינדיגן און פאר דעם דארף מען נישט באצאלן קנס, דאס איז אוודאי רבי יהודה מודה, אבער וואס? ווייל א פרוי וואס גייט זיך מגייר זיין, נארמאל ווייסט זי אז זי גייט זיך מגייר זיין, ס'געשעט נישט פלוצלינג. און ממילא אז די פרוי האט זיך צוגעגרייט מגייר צו זיין, אוודאי האט זי אויפגעפאסט נישט צו וואוינען מיט קיינעם גראד פארן גיור, אבער פון דעסט וועגן זעהט מען אז רבי יהודה זאגט דארף ווארטן דריי חדשים, פארוואס דארף זי ווארטן דריי חדשים? און וואס זעהן מיר דא וואס האלט רבי יהודה אז וויפיל די פרוי גרייט זיך און וויפיל די פרוי רעדט זיך איין אז זי איז אפגעהיטן, פון גוים קען מען זיך נישט אפהיטן, און ממילא איז שוין הערשט א קשיא, ווייל אויב די פרוי קען זיך נישט אפהיטן פון גוים, כל שכן די שבויה וואס מען האט געפאנגען וואס מען האלט איר שלא ברצונה, איז אוודאי און אוודאי אז זי קען זיך נישט אויפפאסן פון גוים, און דאס איז די קשיא אויף רבי יהודה. אמר ליה, ענטפערט רבי יוסף ניין, למעשה איז נישט קיין קשיא, ווייל גיורת אשבויה קרמית קענסטו נישט פרעגן א קשיא, גיורת אויף שבויה קענסטו עס נישט צושטעלן, גיורת לא מנטרא נפשה, שבויה מנטרא נפשה, ווי נישט ווי ס'אנדערש, א גיורת פאסט נישט אויף אויף זיך, אפילו טאקע מיט די הסבר פון תוספות אז זי האט געוואוסט זי גייט זיך מגייר זיין, אבער ווי נישט ווי, א גוי'טע איז צוגעוואוינט צו זינדיגן, און מילא זינדיגט זי, אבער א שבויה פאסט אויף אויף זיך זי איז א אידישע מיידל, האלט רבי יהודה אז אוודאי האט זי אויפגעפאסט אויף זיך, און מ'האט נישט געזינדיגט מיט איר. איי פרעגט רב פפא כ'האב נאך אלץ א קשיא. ס'טייטש כ'האב טאקע נישט קיין קשיא פון גיורת, האסט מיר מסביר געווען אז מ'קען נישט פרעגן פון גיורת, אבער ורמי שבויה אשבויה? כ'האב א קשיא שבויה אויף שבויה אז וואס די תנאים האבן געלערנט אין א ברייתא, הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד, צריכות להמתין שלושה חדשים דברי רבי יהודה, רבי יהודה זאגט דא קלאר אז אפילו א שבויה דארף ווארטן דריי חדשים איידער זי האט חתונה, רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא ולינשא מיד. רבי יוסי קריגט זיך, אבער על כל פנים זעהן מיר דא אז רבי יהודה איז יא חושש אז די שבויה האט געוואוינט מיט א גוי און פארדעם דארף זי ווארטן דריי חדשים, און וואס פשט ביי אונזער משנה זאגט רבי יהודה אז א שבויה האט א חזקה אז זי איז א בתולה אז זי פאסט אויף אויף זיך, אישתיק איז רב יוסף שטיל געבליבן, אמר ליה, איז למעשה האט רב יוסף געפרעגט צו רב פפא בר שמואל, מידי שמיע לך בהא, דו האסט געהערט א תירוץ, אמר ליה, האט ער געזאגט יא, הכי אמר רב ששת, שראוה שנבעלה, די ברייתא רעדט זיך אז מען האט קלאר געזען אז די פרוי די שבויה איז נבעלה, און פאר דעם דארף מען ווארטן דריי חדשים, אבער דארט ווי מען האט נישט געזען, איז אוודאי ווי מען האט געזען די משנה, די פרוי האט א חזקה זי איז א בתולה, איי פרעגט די גמרא, טאמער מען האט קלאר געזען די פרוי האט געזינדיגט אי הכי, מאי טעמא דרבי יוסי, און וואס עפעס זאגט ר' יוסי אז זי קען גראד חתונה האבן, מען דארף נישט ווארטן דריי חדשים, מען האט דאך געזען זי האט געזינדיגט אפשר איז זי טראגעדיג? ענטפערט די גמרא, אמר רבה, קסבר ר' יוסי אישה מזנה משמשת במוך שלא תתעבר, ר' יוסי האלט אז א פרוי וואס איז מזנה נוצט א מוך, מוך איז פשט זי נוצט אזא שמאטע אזא וואטע וואס זי לייגט עס אריין איינצוזאפן די שכבת זרע אז זי זאל נישט טראגעדיג ווערן, און מילא מען קען זיך פארלאזן אויף דעם אז זי איז נישט טראגעדיג געווארן אפילו מען ווייסט קלאר זי האט געזינדיגט, מען קען זיך פארלאזן אז זי האט אויפגעפאסט נישט טראגעדיג צו ווערן. זאגט די גמרא, פיין, בשלמא גיורת, כיוון דדעתה לאיגיורי מנטרא נפשה, דאס קענסטו מיר ענטפערן ביי א גיורת, אז א גיורת ווייסט דאך זי גייט זיך מגייר זיין, און זי פאסט אויף נישט טראגעדיג צו ווערן, זי נוצט א מוך. שבויה נמי, די זעלבע זאך א שבויה, דלא ידעה היכא ממטו לה, א שבויה ווייסט דאך נישט ווען מען וועט איר אויסלייזן, זי ווארט אלעמאל אז די איד זאל איר אויסלייזן, זי האט א האפענונג אז זי וועט נאך קענען צוריק גיין צו איר משפחה, און מילא אויך זי פאסט אויף אויף זיך, זי פאסט אויף אז פאר מען וואוינט מיט איר האט זי א מוך, כדי טאקע נישט טראגעדיג צו ווערן. שפחה נמי, דשמעה מפי מרה. זעלבע זאך א שפחה וואס די באלעבאס גייט משחרר זיין, איז ברגע וואס זי הערט פון די באלעבאס אז ער טראכט שוין פון איר צו באפרייען, האלט זי שוין א מוך ביי די האנט, אז טאמער זי וועט וואוינען מיט איינעם, זאל זי נישט טראגעדיג ווערן. אבער, ס'איז דאך אבער דא נאך אן אופן וואס א שפחה גייט ארויס. נישט נאר ווען דער באלעבאס באפרייט איר גייט זי ארויס, נאר בשן ועין, טאמער מען האקט איר אויס א שן ועין גייט זי אויך ארויס. איז אלא יוצאה בשן ועין, מאי איכא למימר. רבי יוסי האט דאך געזאגט א טרוקענע הלכה אז יעדע שפחה דארף נישט ווארטן דריי חדשים, ליגט דאך אויך אין דעם א שפחה וואס איז ארויס בשן ועין, נו די שפחה וואס איז ארויס בשן ועין האט דאך נישט געוואוסט אז זי גייט ארויסגיין זי האט נישט געוואוסט זי גייט ווערן א אידענע האט זי אוודאי נישט צוגעגרייט א מוך, און אז זי האט נישט צוגעגרייט א מוך פארוואס מעג זי גראד חתונה האבן? איי זאגט די גמרא וכי תימא כל ממילא לא אמר רבי יוסי, עסטו וועלן זאגן אז טאקע רבי יוסי רעדט נישט פון א ממילא פון א זאך וואס איז געשען פלוצלינג, רבי יוסי רעדט טאקע פון אזא אופן וואס מ'האט זיך געקענט צוגרייטן, אבער זאגט די גמרא ס'איז אויך נישט ריכטיג, ווייל הרי אנוסה ומפותה דממילא, אנוסה און מפותה, די עיקר נקודה איז נישט מפותה, די עיקר נקודה איז אנוסה, א פרוי וואס מ'האט מאנס געווען איז פלוצלינג, די פרוי וואס מ'האט מאנס געווען האט זיך נישט געקענט צוגרייטן פון פריער, און פון דעסט וועגן ותניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אנוסה ומפותה צריכות להמתין שלושה חדשים דברי רבי יהודה, רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד, רבי יוסי לאזט אפילו א מיידל וואס מ'האט מאנס געווען גראד חתונה האבן, וואס פשט פון דעם זי האט דאך נישט קיין מוך ס'איז זיכער זי האט נישט געהאט צייט צוצוגרייטן א מוך. אלא אמר רבה, און ממילא ענטפערט טאקע רבה אביסל אנדערש, אז קסבר רבי יוסי, אישה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר, א פרוי וואס איז מזנה, אלעמאל נישט קיין חילוק צו זי ווייסט וועט ווערן א איד צו נישט, א פרוי וואס איז מזנה וויל נישט טראגעדיג ווערן, און ממילא זי קערט זיך איבער נאך די בעילה, זיכער צו מאכן אז זי זאל נישט טראגעדיג ווערן אזוי די שכבת זרע טראפט ארויס, און ממילא מ'קען זיך פארלאזן אויף דעם אז זי איז נישט טראגעדיג און זי קען גראד חתונה האבן. איי ואידך, וואס זאגט רבי יהודה אויף רבי יוסי'ס פאטענט? זאגט די גמרא חיישינן שמא לא נהפכה יפה יפה, מען דארף חושש זיין טאמער זי האט זיך נישט גוט איבערגעדרייט טאמער איז זי יא טראגעדיג געווארן, פאר דעם האלט רבי יהודה מען דארף ווארטן דריי חדשים. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, שנאמר ולא יהיה אסון ענוש יענש, די משנה האט געברענגט די מקור, וואס מען האט געזען כמה וכמה פעמים וואס איז די מקור אויף קם ליה בדרבה מיניה, ווייל שטייט ולא יהיה אסון ענוש יענש, וואס אזוי ווי מען האט דאך שוין געזען אז ולא יהיה אסון טאמער די פרוי וועט נישט שטארבן, דעמאלטס איז ענוש יענש דארף מען באצאלן, אבער טאמער די פרוי שטארבט דארף מען נישט באצאלן, דאס איז די מקור אויף קם ליה בדרבה מיניה, פרעגט די גמרא, והא מהכא נפקא, די מקור אויף קם ליה איז פון די פסוק פון ולא יהיה אסון, מהתם נפקא, די מקור איז דאך א צווייטע פסוק אויכט א פסוק וואס מען האט געזען אפאר מאל, כדי רשעתו, משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, איז דאך דא צוויי מקורות, ענטפערט די גמרא ניין מען דארף ביידע פסוקים, חדא במיתה וממון, איין פסוק ולא יהיה אסון איז ביי מיתה וממון, דארט ווי ס'דא מיתה וממון דארט זאגט מען קם ליה, וחדא במלקות וממון, און די פסוק פון כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו רעדט זיך פון מלקות וממון אז אויך דארט זאגט מען קם ליה, זאגט די גמרא וואס דארף מען צוויי מקורות וואס דארף מען צוויי פסוקים פארוואס קען מען נישט ארויסלערנען איינס פון די אנדערע, זאגט די גמרא צריכא ווייל דאי אשמעינן מיתה וממון, טאמער מען וואלט נאר געהאט א מקור אז ביי מיתה וממון זאגט מען קם ליה, וואלט איך געזאגט משום דאיכא איבוד נשמה, אז יא, היות וואס מען גייט דאך הרג'ענען דא דעם מענטש, דער רוצח, צו דער וואס האט געטון די עבירה, איז אזא מין הארבע עונש ווי מיתה, דאס ווישט אפ ממון, ווייל דארט איז דא, דארט איז שייך קם ליה. אבל מלקות וממון דליכא איבוד נשמה אימא לא, אבער מלקות וממון וואס מלקות איז נישט אזוי הארב, איז אפשר מלקות קען נישט אפווישן א ממון, דערפאר דארף מען אויך דארט א פסוק. איי אפשר נאר נאר מלקות וממון וואס דארף מען ביידע? ווייל ואי אשמעינן מלקות וממון, טאמער עס וואלט נאר געווען א מקור אז ביי מלקות וממון זאגט מען קם ליה, וואלט איך געזאגט יא, משום דלא חמיר איסוריה, די עבירה וואס מען האט געמאכט וואס אויף דעם באקומט מען מלקות, איז נישט אזא הארבע עבירה ווייל זעסט דאך מען באקומט נאר מלקות אויף דעם, איז אפשר דארט זאגט מען קם ליה. אבל מיתה וממון דחמיר איסוריה, אבער מיתה וממון וואס קומט אויף אסאך א הארבערע עבירה, אויף א עבירה וואס מ'איז חייב מיתה אויף דעם, איז אימא לא אפשר דארט זאגט מען נישט קם ליה, צריכא דארף מען ביידע פסוקים. זאגט די גמרא יעצט, ולר' מאיר דאמר לוקה ומשלם תרתי למה לי, ר' מאיר האלט דאך אז ביי מלקות און ממון איז טאקע נישט דא קיין קם ליה, איז אויב אזוי וואס דארף ער די פסוק פון כדי רשעתו? ענטפערט די גמרא, חדא במיתה וממון, וחדא במיתה ומלקות, פשט די צווייטע פסוק כדי רשעתו איז אז ביי מיתה און מלקות זאגט מען אויכעט קם ליה מען געט מיתה נישט קיין מלקות און דרך אגב די ראשונים רעדן שוין אויס תוספות רעדט אויס אז לויט די אנדערע שיטה און די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' מאיר לערנען ביידע ארויס פון כדי רשעתו סיי מיתה און מלקות און סיי מלקות און ממון עכ"פ האמער דא אז ר' מאיר ניצט די ביידע פסוקים איינס אויף מיתה און ממון און די אנדערע אויף מיתה און מלקות פרעגט די גמרא אויכעט וואס דארף מען צוויי מקורות, איז די גמרא מסביר צריכא מען דארף ביידע, ווייל דאי אשמעינן מיתה וממון, טאמער מען וואלט נאר געהאט א מקור אז ביי מיתה וממון זאגט מען קם ליה, וואלט איך געזאגט משום דחדא בגופיה וחדא בממוניה לא עבדינן, ווייל די תורה וויל נישט זאלסט געבן צוויי סארט עונשים, איינס אויף די גוף און איינס מיטן צאלן געלט, ס'איז צוויי סארט עונשים,

מען הייבט אן מיט מלקות און מען ענדיגט מיט מיתה, דערפאר כדי מען זאל נישט אזוי זאגן, זאגט די תורה אז ביי מיתה און מלקות איז אויך דא קם ליה, ווייטער ואי אשמעינן מיתה ומלקות, טאמער מען וואלט נאר געהאט א מקור אויף מיתה און מלקות, וואלט איך געזאגט יא, דתרתי בגופיה לא עבדינן איז דא א סברה פארקערט אויכעט, אז אפשר וויל נישט די תורה זאלסט געבן צוויי עונשים אויף א גוף, אויף די זעלבע אויף די זעלבע גוף קען מען נישט געבן צוויי עונשים, אבל מיתה וממון דחדא בגופיה וחדא בממוניה, אבער מיתה און ממון, וואס איינס אויפן גוף און איינס דארף מען צאלן, אימא נעביד ביה אפשר דארט קען מען אזוי טון און דארט זאגט מען נישט קם ליה, צריכא דארף מען ביידע פסוקים. פרעגט אבער די גמרא, למעשה איז דא נאך א פסוק, ס'דא א פסוק וואס שטייט ולא תקחו כופר לנפש רוצח, איז פשטות וואס מיינט די פסוק? די פסוק מיינט אז א נפש רוצח איינער וואס האט געהארגעט און ער האט אנגעמזיקט יענעם, דארף נישט באצאלן און ער קריגט נאר מיתה, קם ליה בדרבה מיניה, ולא תקחו כופר לנפש רוצח, איז למה לי וואס דארף מען די פסוק? מען האט דאך שוין א מקור אויף קם ליה בדרבה מיניה, ענטפערט די גמרא, דאמר רחמנא, לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מקטלא, פשט דער פסוק ולא תקחו כופר לנפש רוצח, רעדט זיך נישט פון א מענטש וואס האט געטון א עבירה וואס מען איז חייב אויף דעם סיי מיתה און סיי ממון, און דער פסוק זאגט קם ליה, ניין, דא רעדט מען פון א מענטש האט געטון א עבירה וואס מען איז נאר חייב מיתה אויף דעם, אבער איך וואלט ווען געמיינט אז די תורה געבט א וועג ארויס פון מיתה, אז וואס? אז ער וועט צאלן כופר, כופר איז כופר אויף די אייגענע נפש כאילו, ער וועט זיך אויסלייזן, און מיט דעם וועט ער זיך פטר'ן פון מיתה, איז דאס קומט דער פסוק ולא תקחו כופר לנפש רוצח, אז ס'איז נישט דא א וועג ארויס פון מיתה, אבער דאס איז א באזונדערע זאך אינגאנצן, פרעגט די גמרא, און אויכעט אן ענדליכע קשיא צו פריער, דער פסוק לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו למה לי, און ווייטער אין די הוה אמינא פארשטייט די גמרא אז דא רעדט זיך פון א מענטש וואס האט געהארגעט איינער בשוגג, און באזונדער איז ער געווארן מחיוב בתשלימין, זאגט דער פסוק לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו, אז ער לויפט אין עיר מקלט אריין ער גייט אין גלות, און קם ליה בדרבה ער דארף נישט באצאלן, איז וואס דארף מען האבן אזא פסוק? אונז האבן מיר דאך שוין די פסוק ולא יהיה אסון אויף קם ליה, ענטפערט די גמרא די זעלבע סארט תירוץ פון פריער, דאמר רחמנא לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מן גלות, דא רעדט מען נישט פון קם ליה, דא זאגט די תורה סתם אז א מענטש קען נישט באצאלן כופר און זיך פטר'ן פון גלות, נאר ער דארף גיין אין גלות אריין. איי פרעגט די גמרא תרי קראי למה לי, וואס דארף מען האבן די לימוד סיי ביי חיוב מיתה און סיי ביי חיוב גלות אז מען קען זיך ביידע נישט פטר'ן מיט געלט, ענטפערט די גמרא, חד בשוגג וחד במזיד, טאקע איז צריכא מען דארף ביידע, ווייל דאי אשמעינן מזיד, ווען די תורה וואלט נאר גערעדט פון א רוצח במזיד, אז ער קען זיך נישט פטר'ן מיט קיין געלט, וואלט איך געזאגט יא, משום דחמיר איסוריה, ער האט געטון אזא הארבע איסור, ער איז א רוצח, קען ער זיך נישט פטר'ן מיט קיין געלט, אבל שוגג דלא חמיר איסוריה, אבער איינער וואס האט געהארגעט איינעם בשוגג וואס איז נישט אזוי הארב, אימא לא, איז אפשר ער קען באצאלן און נישט גיין אין גלות. איי אבער אזוי זאל די תורה נאר זאגן די פסוק ביי שוגג? זאגט די גמרא ניין ווייל ואי אשמעינן שוגג וואלט איך געזאגט משום דליכא איבוד נשמה, פשט וואס איז די עונש פון די מענטש וואס האט געהארגעט בשוגג, ער דארף לויפן אין גלות, נו! גיי אין גלות וואס א וועג ארויס דארפסט פון אלעס דארפסט דיך ארויס דרייען גיי אין גלות אפאר יאר, אבער מזיד דאיכא איבוד נשמה אימא לא, אבער ווען איינער הארגעט איינעם במזיד וואס איז חייב מיתה? וואס מען גייט אים הרג'נען? איז אפשר דא האט די תורה געגעבן א וועג ארויס? צריכא דארף מען ביידע פסוקים אז ס'נישט דא א וועג ארויס נישט פון דעם און נישט פון דעם. זאגט די גמרא ווייטער, ס'דא נאך א פסוק וואס מען דארף מסביר זיין, שטייט אין פסוק ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו, אז די איינציגסטע וועג וואס מען האט א כפרה אויף רציחה איז אז מען הרג'עט די רוצח. למה לי? וואס דארף מען די פסוק? אונז האבן דאך שוין די פסוק ולא תקחו כופר לנפש רוצח, אז ס'נישט דא א וועג ארויס מיט געלט, דארף מען נאך א פסוק אויף די זעלבע זאך? ענטפערט די גמרא ניין, די פסוק קומט לאזן הערן א צווייטע זאך אינגאנצן, מיבעי ליה לכדתניא, מנין שאם נתערפה עגלה ואח"כ נמצא ההורג, מנין שאין פוטרין אותו, פשט ס'דאך דא א פרשה פון עגלה ערופה, עגלה ערופה איז אז מען טרעפט א מענטש וואס מען האט דערהארגעט, מען טרעפט א נרצח, און מען ווייסט נישט ווער ס'האט אים געהארגעט, דארף די שטאט נעמען די עגלה ערופה, מען האקט אפ די קאפ פון די עגלה ערופה ביי די וואסער, און מען זאגט די פסוקים דארט, און מיט דעם האט די שטאט א כפרה, ווי לאנג מען טרעפט נישט די רוצח איז דא זאגט די ברייתא ווייל ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז נאך עגלה ערופה טאמער מען טרעפט יעצט די רוצח דארף מען נישט יעצט הרג'ענען די רוצח ווייל מען האט שוין געהאט א כפרה מיט די עגלה ערופה איז אויף דעם קומט די פסוק שנאמר ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה און די פסוק פירט אויס כי אם בדם שופכו אז די איינציגסטע וועג צו האבן א ריכטיגע כפרה איז אז מען הרג'עט די רוצח. דאס לערנט מען ארויס פון די פסוק, איי פרעגט די גמרא, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך למה לי, שטייט דאך ביי די פרשה פון עגלה ערופה צום סוף, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, איז לכאורה פון דארט לערנט מען ארויס די דין אז מען מוז הרג'ענען די רוצח, זאגט די גמרא ניין, דאס דארף מען אויף א אנדערע זאך, מיבעי ליה לכדתניא, מנין למומתים בסייף שהוא מן הצוואר, פון ווי ווייסט מען אז ווען בית דין הרג'עט איינעם מיט מיתת סייף אז מען האקט אים אפ די קאפ, אפשר האקט מען אים אפ אינמיטן גוף ערגעץ, ווי ווייסט מען אז ס'איז ביים האלז, תלמוד לומר,

פון אונטן פון די גענאק נישט פון פארנט איז דא אויך מיתת סייף נעמט מען א גרויסן האק און מען האקט אפ פון אונטן פון די אונטערשטע חלק פונעם האלז פונעם פונעם רוקן כאילו אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ניין אמר קרא שטייט אין פסוק ואהבת לרעך כמוך וואס מען לערנט פון דעם ברור לו מיתה יפה אז אפילו ווען מען הרגעט איינעם דארף זיין א מיתה יפה וואס ווייניגער יסורים און אז מען האקט אפ פון אונטן איז עס לענגער די יסורים ווייל מען צושניידט די קנה און די ושט צום סוף די קנה און די ושט זענען דאך פון פארנט און ממילא דארף מען שניידן מיט א מעסער פון פארנט דאס איז די שנעלסטע וועג. זאגט די גמרא יעצט שטייט נאך א פסוק וואס דאס דארף מען מסביר זיין, כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה למה לי, און ווי רש"י איז מסביר, כל חרם איז א לשון פון חייבי מיתות, אזוי ווי שטייט אין פסוק זובח לאלהים יחרם אז איינער וואס שעכט פאר עבודה זרה איז יחרם דארף מען אים הרג'נען, איז לכאורה וואס שטייט דא אין פסוק? דא שטייט כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה אז איינער וואס איז חייב מיתה טוסטו נישט נעמען געלט פון אים אים אויסצולייזן, ער קען זיך נישט פטר'ן מיט קיין געלט, איז ווייטער דאך ס'איז א איבעריגע פסוק, ווייל מען האט דאך שוין דעם פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח, ענטפערט די גמרא ניין, דער פסוק כל חרם דארף איך האבן עפעס אנדערש, מיבעי ליה לכדתניא, מנין ליוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי, ווי ווייסט מען אז ווען מען טראגט איינעם ארויס אויף צו הרג'נען אויפן וועג צום תליה לאמיר זאגן, און א צווייטער שטייט דערביי און זאגט ערכו עלי איך וויל באצאלן זיין ערך, וואס דאך דא א דין פון ערכין, די חילוק צווישן ערכין און א געהעריגע נדר איז דא אזאך אמאל א מענטש מאכט א נדר ער קוקט אויף יענעם ער זאגט דמיו עלי דמיו עלי מיינט מען נעמט יענעם מען שאצט אים אפ וויפיל געלט ער איז ווערד און די געלט דארף מען באצאלן פאר הקדש דאס איז דמיו עלי שפעטער דא ערכין ערכין זאגט די תורה א ספעציעלע פרשה וואס שטייט אין די תורה אז טאמער איינער זאגט אויף יענעם ערכו עלי אדער א מענטש קען זאגן אויף זיך אליין ערכי עלי איז די תורה באשטימט יעדע מענטש וויפיל ער איז ווערט, ס'טייטש ס'האט נישט צו טון מיט וויפיל מען קען אים פארקויפן, נאר יעדע גיל יעדע עידזש, סיי א מאן סיי א פרוי יעדער איינער האט זיך זיין פרייז וואס דאס איז די ערכין, איז אפשר וואלט געווען א הוה אמינא אז ווען א מענטש איז אויפן וועג צו מיתה מען גייט אים הרג'ענען און א צווייטער רופט זיך אן ערכו עלי וואלט געווען א הוה אמינא אז מען דארף באצאלן, פארוואס ווייל ווען דו זאגסט דמיו עלי איך וויל באצאלן וויפיל ער איז ווערט ער איז גארנישט ווערט מען גייט דאך אים הרג'ענען, איז ער גארנישט ווערט אבער ערכו, די תורה זאגט ערכין אויף יעדע מענטש, איז אפשר דארף באצאלן מנין שלא אמר כלום, ווי ווייסט מען אז ניין אז ס'איז נישט אזוי אז מען דארף גארנישט באצאלן, שנאמר פון די פסוק טאקע, שטייט אין פסוק כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה, פשט אז א מענטש וואס איז חייב מיתה לא יפדה האט נישט קיין שווית אויך נישט אויף ערכין, יכול אף קודם שנגמר דינו כן, וואלט איך געמיינט אז אפילו פארן גמר דין איז אויך אזוי תלמוד לומר מן האדם ולא כל האדם, נישט אלע וואס טייטש פארן גמר דין איז נישט אזוי פארן גמר דין האט ער יא א שוויות וואס טייטשט ס'איז יא דא ערכין אבער עכ"פ האט מען שוין א באנוצונג פאר דעם פסוק כל חרם אשר יחרם פרעגט די גמרא אבער ולר' חנניה בן עקביא דאמר נערך מפני שדמיו קצובים האי כל חרם מאי עביד ליה לויט ר' חנניה בן עקביא וואס ער קריגט זיך אויף דער לימוד, און ער האלט אז א מענטש אויפן וועג צו מיתה האט טאקע נישט קיין שוויות, אבער ערכין איז ערכין, ערכין זאגט די תורה וויפיל מען דארף באצאלן, און ממילא האלט רבי חנניה בן עקביא אז טאמער א מענטש וועט זאגן ערכו עלי דארף מען יא באצאלן. און וואס טוט ער מיט די פסוק כל חרם? ס'איז דאך א איבעריגע פסוק זאגט דאך די זעלבע זאך וואס אונז האבן שוין געזען, אונז האבן שוין געזעהן די דין אז לא תקחו כופר לנפש רוצח אז מען קען זיך נישט אויסלייזן פון מיתה, וואס דארף מען נאך אזא פסוק? ענטפערט די גמרא מיבעי ליה לכדתניא, ער דארף עס האבן אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר, לפי שמצינו למומתים בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להם, מען געפינט מיר אז ווען איינער קריגט מיתה בידי שמים קען ער באצאלן געלט און זיך ראטעווען פון מיתה בידי שמים און זיך פודה זיין נפש, ווי זעהן מיר אזא זאך? שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, ביי א בעל השור איינער וואס האט א שור המועד וואס די שור המועד האט געהארגעט א מענטש איז די די דין איז מ'לערנט ארויס פון די פסוקים אז די בעל השור קריגט מיתה בידי שמים אבער וואס שטייט אין פסוק אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו שטייט דארט ווייטער אז מ'קען זיך אויסלייזן פון די מיתה בידי שמים טאמער ער צאלט פדיון נפשו איז יכול וואלט איך געמיינט אף בידי אדם כן אז די זעלבע זאך ביי מיתת בית דין מ'קען באצאלן און זיך אויסלייזן פון מיתת בית דין תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק חרם מן האדם לא יפדה אז איינער וואס איז חייב מיתה לא יפדה קען זיך נישט ראטעווען פון קיין מיתת בית דין און ווייטער באלד פארשטייט זיך אז די גמרא וועט פרעגן אז די אלע לימודים ווייסט מען שוין פון ולא תקחו כופר לנפש רוצח וואס דארף מען נאך א לימוד אבער קודם לאמיר זען די ברייתא זאגט די ברייתא מען לערנט ארויס פון חרם מן האדם לא יפדה אז א מענטש קען זיך נישט ראטעווען פון קיין מיתה אבער וואס זאגט די ברייתא ואין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה, פשט אז ס'שטייט נאר א פסוק אז מ'קען זיך נישט אויסלייזן פון קיין מיתה, איז מסברא וואלט מען געזאגט אז דאס איז נאר הארבע מיתות, וואס מיינט הארבע מיתות? אזעלכע סארט מיתות וואס האבן נישט קיין כפרה בשוגג, פשט ווי רשי ברענגט א דוגמא, איינער וואס עושה חבורה באביו, גונב נפש מישראל, דאס איז כל מיני עבירות וואס במזיד איז נישט דא קיין כרת, ס'איז נאר דא מיתות בית דין, און אזא סארט עבירה וואס במזיד איז נישט דא קיין כרת איז בשוגג נישט דא קיין חטאת, און ממילא אז בשוגג איז נישט דא קיין כפרה זעט מען די הארבקייט פון די עבירה, איז אזא סארט הארבע עבירה דארט טאקע זאגט די פסוק חרם מן האדם לא יפדה אז מען קען זיך מיט קיין געלט נישט פטר'ן פון קיין מיתה, אבער מיתות קלות שניתנה שגגתן לכפרה, מיתות עבירות וואס זענען שוואכער וואס בשוגג איז יא דא א כפרה וואס מען קען ברענגען א חטאת, אדער ווען איינער הרג'ט איינער בשוגג קען מען גיין אין גלות ס'איז דא א כפרה, מנין פון ווי ווייסט מען אז אויך ביי אזא סארט עבירה קען מען זיך נישט אויסלייזן פון קיין מיתה מיט געלט, תלמוד לומר כל חרם, פארדעם איז דא די איבעריגע כל, פון כל חרם לערנט מען דאס ארויס, פרעגט אבער די גמרא אויף די גאנצע ברייתא, וואס דארף מען די גאנצע פסוק כל חרם מן האדם לא יפדה, אונז האמיר דאך א פסוק ולאו ממילא מלא תקחו כופר שמעת מינה, לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה, כל חרם למה לי, אונז האמיר א פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח, און נאך מער, וואס רעדט די פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח פון וועלכע סארט עבירה? פון א רוצח! א רוצח איז דאך א עבירה וואס האט יא כפרה בשוגג, מען גייט אין גלות, איז אז מען האט א מקור אז אפילו אויף א עבירה קלה איז נישט דא אזא זאך מען לייזט זיך אויס מיט געלט, איז די גאנצע כל חרם איבעריג, וואס דארף מען האבן כל חרם לויט ר' חנניה בן עקביה? ענטפערט די גמרא,

אונז האבן שוין געזעהן אז גלות גייט מען נאר ווען מען הרג'ט איינעם בשוגג דרך ירידה, ווען די האק גייט אויף אראפ, אדער ווען די מעסער גייט אויף אראפ, דעמאלטס איז דא גלות, טאמער מען הרג'ט דרך עליה, פשט איינער הייבט אויף א מעסער אויפן וועג ארויף הרג'ט עס איינעם בשוגג, דעמאלטס איז נישט דא קיין גלות, און ממילא זאגט די גמרא אפשר אז ווען שטייט אין פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח מיינט אז אזא סארט רוצח וואס האט געהארגעט איינעם בדרך עליה איז דארט וואס דאס איז אזא מין הארבע עבירה וואס בשוגג איז נישטא קיין כפרה ווייל בשוגג ביי אזא אופן איז נישטא קיין גלות איז דארט זאגט די תורה לא תקחו כופר אז מען קען נישט נעמען פון אים קיין געלט זיך פטר'ן פון קיין מיתה אבל הרגו דרך ירידה דניתנה שגגתו לכפרה אבער ווען איינער הרג'ט א צווייטן דרך ירידה וואס ביי אזא אופן ווען ס'וואלט געווען בשוגג וואלט יא געווען א כפרה אימא נישקול ממונא מיניה וניפטריה איז אפשר קען מען זיך אויסלייזן מיט געלט קא משמע לן פאר דעם דארף מען די כל חרם זאל אונז קומען לאזן הערן אז ס'איז נישט אזוי. אמר ליה רבא, פרעגט אבער רבא ווייטער, מען דארף נישט אויף דעם דעם כל חרם, הא מדתנא דבי חזקיה נפקא, דאס קען מען שוין ארויסלערנען פון די היקש פון תנא דבי חזקיה וואס אונז האבן שוין געזען, דתנא דבי חזקיה שטייט אין פסוק מכה אדם ומכה בהמה,

דתנא דבי חזקיה אז ס'איז דא א היקש פון מכה אדם צו מכה בהמה, און פונקט ווי ס'איז דא א היקש פון מכה אדם צו מכה בהמה, איז די זאכן אליין וואס מען רעכנט דא אויס איז אויך דא א היקש איינער פונעם צווייטן אז וואס? אז עליה און ירידה דרך עליה און דרך ירידה זענען גלייך, און ממילא אז אונז האמער א פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח וואס דו ווילסט מיר זאגן דאס איז נאר דרך עליה, איז פון די היקש ווייסט מען אז ס'איז אויך דרך ירידה, און אז ס'איז אויך דרך ירידה איז פשט אונז האמער שוין א מקור אז פון קיין מיתה קען מען זיך נישט אויסלייזן סיי דרך עליה סיי דרך ירידה סיי ביי מיתות חמורות סיי ביי מיתות קלות, האמער דא א איבעריגע פסוק פון כל חרם, וואס טוט מען מיט דעם לויט ר' חנניה בן עקביא? ענטפערט די גמרא, איצטריך, און ווי די מפרשים זענען מסביר די תירוץ פון די גמרא אזוי, אז אוודאי די פסוק כל חרם קומט אזוי ווי מען האט געזען אין די ברייתא, כל חרם לערנט מען ארויס אז א מענטש וואס איז חייב מיתה קען זיך נישט פטר'ן מיט קיין געלט. איי אונז האמיר די פסוק לא תקחו כופר אויף דעם ניין לא תקחו כופר נוצט מען אזוי ווי מ'האט געוואלט זאגן אין די הוה אמינא אויף קם ליה בדרבה מיניה איי קם ליה בדרבה מיניה האמיר שוין די פסוק ולא יהיה אסון וואס דארף מען נאך א מקור אויף קם ליה איז אויף דעם זאגט רמי בר חמא מ'דארף צוויי מקורות אויף קם ליה פארוואס ווייל סלקא דעתך אמינא, איך וואלט ווען געמיינט, הני מילי היכא דסימא את עינו והרגו בה, אז ווען זאגט מען קם ליה בדרבה מיניה, ווען א מענטש מאכט איין פעולה, ער האקט אויס זיין חבר'ס אויג, און תוך כדי וואס האקט מען אויס די אויג, די חבר האט פארלוירן די אויג, ער האט אויסגעבלוט צום טויט, איז אפשר דארט זאגט מען, אז היות ער איז חייב מיתה דארף ער נישט באצאלן פארן אויג, אבל היכא דסימא את עינו והרגו בדבר אחר, אבער וואס איז טאמער איינער גייט צו זיין חבר, האקט אים אויס די אויג, און נעמט א שפיז און שטעקט עס אריין אין הארץ, וואס איז צוויי באזונדערע פעולות, אימא נישקול ממונא מיניה, איז אפשר זאל ער זיין מחיוב צו באצאלן פאר די יורשים, פאר דעם דארף מען צוויי פסוקים, סיי די פסוק ולא יהיה אסון, און סיי די פסוק פון ולא שכחי כופר לנפש רוצח, אז קם ליה בדרבה מיניה איז געזאגט געווארן אפילו ביי צוויי פעולות אויכעט, אמר ליה רבא, פרעגט אבער אויף דעם רבא, הא נמי מאידך תנא דבי חזקיה נפקא, מען דארף אויך נישט א מקור פון דא, פשט אונז דארף מען נישט די צווייטע פסוק אויף דעם, אונז האמער א תנא דבי חזקיה וואס פון דארט קען מען דאס ארויס לערנען, דתנא דבי חזקיה, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עין תחת עין ולא עין ונפש תחת עין, פשט שטייט אין די תורה אז ווען איינער שלאגט א צווייטן און האקט אים אויס די אויג, און וואס איז זיין עונש? עין תחת עין, איז פשטות קען מען זאגן וואס מיינט עין תחת עין, דו האסט אויסגעהאקט יענעמס אויג האקט מען יעצט אויס דיין אויג, אבער דא זאגט די ברייתא ס'איז נישט אזוי פארוואס? ווייל טאמער מ'עט אזוי טון טאמער איינער וועט אויסהאקן יענעמס אויג יעצט וועט מען אויסהאקן זיין אויג, קען זיין אז ווען דו וועסט אויסהאקן זיין אויג עט ער אויסבלוטיגן צום טויט און עט שטארבן, פשט האסט אים געגעבן דא צוויי עונשים אויף איין זאך, און דא זאגט די תורה ניין, עין תחת עין ולא עין ונפש תחת עין קענסט נישט הרג'ענען א מענטש ווייל ער האט אויסגעהאקט יענעמס אויג, מילא מוז מען אוודאי זאגן אז עין תחת עין מיינט נישט מ'האקט אויס זיין אויג, נאר ס'מיינט ער דארף באצאלן די געלט פונעם אויג וויפיל די אויג איז ווערט געווען, אבער עכ"פ וואס זעהן מיר דא אויכעט? זעהן מיר דא אז מען קען נישט מעניש זיין צוויי עונשים אויף איין עבירה פשט און זעהן מיר דא בעצם די דין פון קם ליה, און ווי די תוספות רא"ש איז מסביר ביתר ביאור זאגט ער אז די ולא עין ונפש תחת עין גייט ארויף סיי אויפן מזיק און סיי אויפן ניזוק, פשט, סיי אויף די מזיק ולא עין ונפש תחת עין מען קען אים נישט אויסהאקן די אויג ווייל קען זיין ער וועט שטארבן, און די זעלבע זאך אויף די ניזוק אז טאמער דו האסט אויסגעהאקט יענעמס אויג און ער איז געשטארבן צום סוף געבט מען נישט יעצט צוויי עונשים פארן מזיק. איז זעה מיר דא אז די תורה האט אונז געגעבן א נייע מקור אויף קם ליה בדרבה מיניה דארט ווי א מענטש האט געטון צוויי זאכן מיט איין פעולה, איז אויב אזוי וואס דארף מען האבן די פסוק ולא יהיה אסון ענוש יענש, איז אוודאי די פסוק ולא יהיה אסון ענוש יענש קומט מרחיב זיין די דין אז מען זאגט קם ליה נישט נאר ווען דו האסט געטון איין פעולה נאר אפילו ווען דו האסט עס געטון מיט צוויי פעולות, איז אויב אזוי צוריק שווער וואס דארף מען די לא תקחו כופר לנפש רוצח, אלא אמר רב אשי מילא זאגט רב אשי איצטריך.

אף על גב דמיקטל משלם און לויט רבה וואס רבה קריגט זיך אויף דעם און רבה האלט טאקע אז ביי קנס איז נישט דא קיין קם ליה האי כל חרם מאי עביד ליה וואס טוט ער מיט די כל חרם און ווי די מפרשים זענען מסביר מ'האלט דאך דא אינמיטן דן זיין דעם פסוק לא תקחו כופר ווי קומט אריין כל חרם זענען זיי מסביר אז די גמרא פרעגט אויף רבה לויט די הוה אמינא פשט פאר מ'האט איינגעזעצט די אלע פסוקים אזוי ווי מ'האט פריערט געלערנט אז פון ולא יהיה אסון לערנט מען ארויס קם ליה, און פון לא תקחו כופר לערנט מען ארויס אז א מענטש קען זיך נישט אויסלייזן מיט קיין געלט, איז כל חרם וואס טוט ער טעכניש מיט כל חרם? זאגט די גמרא סבר לה כתנא קמא דר' חנניה בן עקביא, די גאנצע סוגיא איז דאך נאר לפי ר' חנניה בן עקביא, אבער דער תנא קמא וואס האט זיך געקריגט אויף ר' חנניה בן עקביא, ער האט דאך גענוצט די כל חרם צו קומען לאזן הערן אז א מענטש וואס איז אויפן וועג צו מיתה קען מען זיך נישט אונטערנעמען זיין ערכין אז א מענטש זאגט ערכו עלי דארף ער גארנישט באצאלן, דאס טוט ער מיט די כל חרם, און מילא איז נישט קיין קשיא אויף רבה.